בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף טז, מיר הייבן מיר אן, דף טז עמוד א', די פערדע שורה פון אויבן, אמר רב כהנא, איז אזוי, איידער מיר גייען מיר ווייטער, וועלן מיר נאכאמאל איבער'חזר'ן דאס וואס מ'האט געזען אין די משנה, כדי צו פארשטיין דא די המשך הסוגיא, איז אזוי, אין די משנה האבן מיר געזען, די משנה האט אנגעהויבן, חמשה תמין וחמשה מועדין, ס'דא פינף תמין און פינף מועדין, וואס אויף די תמין צאלט מען חצי נזק, אויף די מועדין צאלט מען נזק שלם, איז קודם האט די משנה אויסגערעכנט,

איז ביי זיי נישט דא אזא זאך א תם, און ר' אלעזר האט געזאגט, ר' אלעזר אומר בזמן שהם בני תרבות, אינם מועדין, טאמער מען האט זיי אריינגענומען אין שטוב, מען האט זיי געוויזן וויאזוי זיך אויפצופירן נארמאל, אפילו ווילדע חיות, זענען זיי נישט קיין מועדין, אבער והנחש מועד לעולם, א נחש איז נישט שייך צו מאכן פון אים א בן תרבות, נאר א נחש איז אלעמאל א מועד, און דאס האט מען געזען אין די משנה. יעצט מען האט געזען די גמרא, די גמרא האט געפרעגט אז לכאורה איז דא א סתירה אין די משנה, פארוואס? ווייל אין די רישא פון די משנה שטייט השן מועדת לאכול את הראוי לה, פשט זעהט מען אז מען רעדט אינעם רשות הניזק, ווייל טאמער מען רעדט אין א רשות הרבים איז רשות הרבים נישט דא קיין שן, איז אויב אזוי איז דאס וואס שטייט אנפאנג משנה חמשה תמין, פשט די פינף תמין וואס דארט צאלט מען חצי נזק רעדט זיך ברשות הניזק, איז משמע אז דאס גייט כשיטת חכמים וואס חכמים האלטן טאקע אז אפילו אין רשות הניזק צאלט מען חצי נזק, אבער אויף דעם איז א סתירה, דאס וואס שטייט ווייטער אין די משנה אז שור המזיק ברשות הניזק איז א מועד אז מען צאלט נזק שלם וואס דאס גייט כשיטת רב טרפון, וואס רב טרפון האלט אז ברשות הניזק צאלט מען נזק שלם, איז א סתירה אז די רישא איז משמע כחכמים און די סיפא איז רב טרפון, האט די גמרא געענטפערט צוויי תירוצים איין תירוץ האט די גמרא געזאגט יא, ס'איז טאקע אזוי, רישא רבנן סיפא רב טרפון, און רב אלעזר משמיה דרב האט געענטפערט א תירוץ וואס מ'האט שוין געזען אז אוודאי די גאנצע משנה איז כשיטת רב טרפון, איי ווי שטימט די רישא פון די משנה? האמיר געשמועסט אז די רישא פון די משנה רעדט זיך ביי א אינטערעסאנטע ציור ביי א ציור פון א חצר השותפים, דהיינו ס'דא דא צוויי שותפים וואס האבן א שותפות אין א פעלד ראובן און שמעון, און נאר איינס פון זיי מעג אריינטראגן דארט פירות, לאמיר זאגן נאר שמעון מעג אריינטראגן פירות, אבער סיי ראובן סיי שמעון מעגן אריינטראגן זייערע אקסן דארט, איז לגבי די פירות, וואס שן רעדט מען דאך פון די פירות, דארט הייסט עס אוודאי די רשות הניזק, איז פארדעם טאקע טאמער ראובן'ס אקס האט געגעסן שמעון'ס פירות, דארף ער באצאלן, אבער לגבי די אקסן וואס קרן, רעדט מען דאך פון די אקסן, איז היות וואס ביידע מעגן אריין טראגן די אקסן דארט, הייסט עס א רשות הרבים, איז אז ס'הייסט א רשות הרבים, איז אפילו רב טרפון מודה אז מען צאלט נאר חצי נזק, ווייל דער דין פון רב טרפון אז מען צאלט נזק שלם, איז נאר אינעם רשות הניזק דא, כלפי די אקסן הייסט עס א רשות הרבים, און ממילא שטימט די גאנצע משנה כשיטת רב טרפון. זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא, פשט רב כהנא האט נאכגעזאגט דעם תירוץ פון ר' אלעזר אמר רב אז די גאנצע משנה שטימט כשיטת ר' טרפון, האט רב כהנא נאכגעזאגט פאר ר' זביד מנהרדעא, ואמר לי, און ר' זביד האט געפרעגט אויף דעם, ווי קען מען אזוי זאגן, מי מצית מוקמת לה כולה כר' טרפון, קען מען דען אזוי פארענטפערן די משנה, הא קתני, מיר האבן דאך געלערנט השן מועדת לאכול את הראוי לה, קען מען מדייק זיין פון דעם, ראוי לה אין, שאין ראוי לה לא, פשט, וואס איז געשטאנען אין די משנה? אין די משנה איז געשטאנען השן מועדת לאכול את הראוי לה, אז א בהמה וואס עסט א זאך וואס איז ראוי פאר איר, איז דאס א תולדה דשן, און ממילא צאלט מען נזק שלם. יעצט פארוואס כאפט אן די משנה דווקא ראוי לה? ווייל די משנה וויל ממעט זיין שאין ראוי לה. פשט, דווקא ווען א בהמה עסט א זאך וואס איז נארמאל, למשל פירות ירקות, דארט טאקע צאלט מען נזק שלם, דאס איז טאקע שן, אבער וואס איז טאמער א בהמה עסט עפעס וואס איז נישט נארמאל, ווי למשל כסות וכלים, א בגד אדער כלים, א בהמה עסט יענעמ'ס א כלי, איז דא היות וואס ס'איז משונה ס'איז נישט נארמאל, איז נישט קיין תולדה פון שן, דאס איז א תולדה פון קרן, איז צאלט מען נאר חצי נזק. יעצט, לויט ווי רב אלעזר אמר רב האט געזאגט אז דא רעדט זיך ביי א ציור. אז שמעון האט געמעגט דא האלטן זיינע פירות, און סיי ראובן סיי שמעון האבן געמעגט אריינברענגען די אקסן, איז הוא הדין מען וועט דארפן זאגן ביי שאין ראוי לה, אז שמעון האט געמעגט דא האלטן פירות, און די זעלבע זאך כסות וכלים, זיינע בגדים זיינע כלים האט ער אויך געמעגט דא האלטן, ראובן נישט, און ראובן'ס אקס האט געגעסן שמעון'ס כסות וכלים, איז ביי אזא ציור צאלט מען חצי נזק אזוי איז מדויק אין די משנה, יעצט לויט ר' טרפון ווי שטימט עס? ואי רב טרפון, האמר משונה קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם, פשט לויט רב טרפון וואלט געדארפט זיין די דין אז מען צאלט נזק שלם, ווייל כלפי די כסות וכלים הייסט דאך עס די רשות הניזק אזוי ווי מען האט געשמועסט כלפי די פירות כלפי די כסות וכלים הייסט עס די רשות הניזק אויב ס'הייסט די רשות הניזק וואלט מען געדארפט צאלן נזק שלם ווייל רב טרפון האלט דאך אז אינעם רשות הניזק צאלט מען אלעמאל נזק שלם איז שטימט נישט די תירוץ פון רב אלעזר אמר רב, אלא נא זאגט טאקע די גמרא אנדערש אן אנדערע תירוץ, לעולם רבנן היא, פשט די גאנצע משנה איז כשיטת חכמים, איי לויט די חכמים, ווי שטימט די סיפא פון די משנה, שטייט דאך קלאר אין די משנה, שור המזיק ברשות הניזק איז א מועד אז מען דארף צאלן נזק שלם, חכמים האלטן נישט אזוי,

איז טאקע די ערשטע דריי מאל איז א תם, די נעקסטע מאל, די פערדע מאל, איז א מועד. דא האט זיך געענדיגט די חשבון פון די חמשה תמין און חמשה מועדין. יעצט הייבט אן די משנה א נייע זאך. זאגט די משנה, השן מועדת לאכול את הראוי לה, אז א שן איז א מועד גראד אנפאנג דארף צאלן נזק שלם גראד אנפאנג. און די משנה לייגט צו, ושור המועד ושור המזיק ברשות הניזק. פשט, ווייסט וויאזוי די שן איז א מועד גראד פון אנפאנג? ווען ס'איז שור המזיק ברשות הניזק. פשט, דווקא אינעם רשות הניזק

פרעגט אבער רבינא, אז ווי אזוי שטימט דער פשט? הא קתני לקמן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט, דף כ"ד עמוד ב', שור המזיק ברשות הניזק כיצד, די משנה דארט גייט ארויף אויף אונזער משנה, פשט, די משנה דארט פרעגט, דאס וואס אונז האבן געזען ביי אונזער משנה שור המזיק ברשות הניזק כיצד, איז אויף דעם ברענגט די משנה דארט די מחלוקת, צווישן רב טרפון און די חכמים, איז פירט אויס רבינא די קשיא, אי אמרת בשלמא איירי בה, משום הכי קתני כיצד? אלא אי אמרת לא איירי בה, מאי כיצד? פשט גאנץ גוט, לויט ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט, פאר די תירוץ פון רב זביד, וואס שור המזיק ברשות הניזק, דאס איז כשיטת רב טרפון, שטימט זייער גוט, דאס וואס די משנה דארט, אין דף כ"ד, פרעגט טאקע שור המזיק ברשות הניזק כיצד, און די משנה ברענגט טאקע, די מחלוקת איז צווישן ר' טרפון און די חכמים, אבער לויט ווי אונז זאג מיר יעצט פשט אז שור המזיק ברשות הניזוק איז נישט קיין מימרא פאר זיך, מען רעדט נישט דא פון א היזק פון קרן ברשות הניזוק, נאר דאס איז אלץ א הסבר אויף שן ורגל, אז שן ורגל איז מען נאר מחויב ברשות הניזוק, אויב אזוי וואס איז פשט אין די משנה דף כ"ד אז די משנה פרעגט דארט שור המזיק ברשות הניזוק כיצד, און די משנה ברענגט די מחלוקת ר' טרפון און די חכמים, ווער האט גערעדט פון דעם בכלל? אויף וואס גייט יענע משנה ארויף? אלא אמר רבינא, און מילא זאגט טאקע רבינא אביסל אן אנדערע פשט ביי אונזער משנה, זאגט רבינא, חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט א שטיקל אין די משנה, מ'דארף גורס זיין די משנה אזוי, חמשה תמים הן, ואם הועדו חמשתן מועדין, פשט, רבינא דא לערנט כשיטת רב זביד, אז די גאנצע משנה גייט כשיטת חכמים, און די ערשטע חלק פון די משנה, ווען די משנה האט געזאגט ס'דא חמשה תמים חמשה מועדין, רעדט מען פון די זעלבע ציורים. פשט, די משנה האט אויסגערעכנט די פינף תמים, הבהמה אינה מועדת לא ליגח לא ליגוף לא לישוך לא לרבוץ לא לבעוט, איז די ערשטע דריי מאל זענען זיי תמים, און די פערדע מאל ווערן זיי מועדין, איז דא האט מען געענדיגט די חשבון פון די חמשה תמים חמשה מועדין. יעצט זאגט די משנה א צווייטע זאך, ושן ורגל, מועדין מתחילתן, אז ביי שן ורגל איז מען א מועד גראד אנפאנג דארף מען גראד צאלן נזק שלם. יעצט זאגט די משנה א דריטע זאך, וואס די דריטע זאך גייט ארויף אויף די ערשטע זאך, וזהו שור המועד, פשט שור המועד, דאס וואס שטייט אין משנה ושור המועד, דאס גייט ארויף אויף די ערשטע זאך, פשט אויף די חמשה תמים חמשה מועדין, זאגט די משנה זהו שור המועד פשט דאס איז די שור המועד וואס שטייט אין די תורה, יעצט זאגט די משנה א זייטיגע זאך אינגאנצן, ושור המזיק ברשות הניזוק, מחלוקת ר' טרפון ורבנן, פשט די משנה זאגט אויך אז א שור המזיק ברשות הניזוק, ביי דעם איז דא א מחלוקת ר' טרפון און די חכמים, אבער ווייטער, דאס איז נישט פשט אז אונזער משנה איז כשיטת ר' טרפון נאר די משנה דרך אגב זאגט אז א שור המזיק ברשות הניזוק איז דא א מחלוקת, יעצט דרך אגב איז רבינא שוין אויך מפרש די המשך המשנה, זאגט רבינא עס שטייט ווייטער אין די משנה,

ואם הועדו חמשתן מועדין דא האט זיך גענדיגט די חשבון פון די חמשה תמים און די חמשה מועדין ווייטער א צווייטע זאך ושן ורגל מועדין מתחילתן ווייטער א דריטע זאך וזהו שור המועד וואס דאס גייט ארויף אויף די ערשטע זאך אויף די חמשה מועדין דאס איז די שור המועד וואס שטייט אין די תורה יעצט זאגט די ברייתא א זייטיגע זאך ושור המזיק ברשות הניזוק מחלוקת ר' טרפון ורבנן און די ברייתא לייגט צו אזוי ווי מ'האט געזען אין אונזער משנה

אבל פכין קטנים אורחיה הוא. פשט, דווקא א בהמה וואס הויערט אויף גרויסע כלים דאס איז א מאדנע זאך, דאס איז קרן, די ערשטע דריי מאל איז א תם די פערדע מאל איז א מועד, אבער קליינע כלים דאס איז שוין א נארמאלע זאך, איז א בהמה וואס הויערט אויף קליינע כלים איז דאס א תולדה פון רגל, וואס ברשות הרבים איז מען פטור ברשות הניזוק דארף מען צאלן נזק שלם. וויל די גמרא יעצט א ראיה ברענגען צו ר' אלעזר, לימא מסייע ליה, לכאורה האב איך א ראיה פון א ברייתא, וואס שטייט אין די ברייתא? שטייט אין די ברייתא הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר, אז א בהמה וואס גייט נארמאל און צוברעכט כלים איז ער א מועד, פשט עס איז א תולדה פון רגל, ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים, די זעלבע זאך א בהמה איז א מועד צו צוקוועטשן א מענטש א בהמה אדער כלים, יעצט וואס מיינט צוקוועטשן? צוקוועטשן פשטות מיינט הויערן, איי מען האט דאך געזען ביי אונזער משנה אז הויערן איז א מאדנע זאך, ס'איז א תולדה פון קרן, דא איז משמע אז ס'איז א תולדה פון רגל, אז הבהמה מועדת, די בהמה איז גראד א מועד, וויאזוי קען מען דאס פארענטפערן? איז לכאורה קען מען דאס פארענטפערן מיט ר' אלעזר'ס פשט, אז אונזער משנה רעדט זיך ביי גרויסע כלים, ביי גרויסע כלים איז טאקע די היזק א קרן די ערשטע דריי מאל א תם די פערדע מאל א מועד, די ברייתא אבער רעדט זיך פון קליינע כלים, פון קליינע מענטשן, פון קליינע קינדער, פון קליינע בהמות, וואס דאס איז טאקע נישט קיין תולדה דקרן נאר דאס איז א תולדה דרגל, איז פאר דעם האלט די ברייתא אז דאס איז א תולדה פון רגל אז מ'דארף צאלן נזק שלם. זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל דילמא מן הצד, דאס וואס שטייט אין די ברייתא הבהמה מועדת למעך את האדם צו קוועטשן א מענטש און קוועטשן א בהמה, ווער זאגט ס'רעדט זיך פון אן אופן וואס די בהמה הויערט, קען זיין אז הויערן איז אלעמאל קרן, ביי גרויסע כלים און ביי קליינע כלים, די די ברייתא רעדט זיך דארט ווי א בהמה האט צוקוועטשט עפעס פון די זייט, די בהמה גייט נארמאל און עפעס שטייט אין די זייט פון די בהמה צווישן די בהמה און א וואנט און אזוי צוקוועטשט די בהמה די זאך, דאס איז טאקע א תולדה דרגל, אבער מהיכי תיתי אז הויערן איז בכלל דא כלול אינעם ברייתא אז די ברייתא רעדט פון דעם און ממילא נישט קיין ראיה פון די ברייתא צו רב אלעזר זאגט אונז די גמרא איכא דאמרי א צווייטע נוסח אין רב אלעזר אמר רב אלעזר לא תימא פכין גדולים הוא דלאו אורחיה אבל פכין קטנים אורחיה הוא אלא אפילו פכין קטנים נמי לאו אורחיה הוא פשט לויט די גירסא זאגט רב אלעזר פארקערט אז זאלסט נישט מיינען אז דווקא ביי פכין גדולים דאס א תולדה פון קרן אבער פכין קטנים איז א תולדה די רעגל? ניין, אלץ איז א תולדה פון קרן פשט אז דאס איז געשטאנען אין משנה אז הויערן איז קרן רעדט זיך סיי ביי פכין גדולים סיי ביי פכין קטנים. איי פרעגט די גמרא מיתיבי, לויט די גירסא פרעגט די גמרא א קשיא פון די ברייתא, אין די ברייתא איז געשטאנען ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים איז משמע אז ווען א בהמה הויערט אויף עפעס איז עס יא א תולדה די רעגל, לויט ר' אלעזר איז הויערן אלעמאל א תולדה דקרן אפילו ביי קליינע זאכן אויכעט, אמר ר' אלעזר, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא לויט די גירסא דילמא מן הצד, אז ווייטער פון די ברייתא איז נישט קיין קשיא, ווייל די ברייתא קען זיין רעדט זיך פון די זייט, די משנה רעדט זיך פון הויערן, די ברייתא רעדט זיך אינגאנצן נישט פון קיין הויערן. זאגט די גמרא אביסל אן אנדערע נוסח אין די שקלא וטריא, אז איכא דרמי לה מירמא, אז ס'איז געווען וואס האבן סתם אזוי געפרעגט א סתירה צווישן די משנה און די ברייתא, אז תנן ביי אונז אין די משנה שטייט,

על כל פנים ס'דא א בעל חי וואס הייסט אפא, וואס דאס איז דאס די ברדלס וואס שטייט ביי אונזער משנה. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף די פשט פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, די ברייתא ברענגט תנאים וואס זענען מוסיף נאך זאכן אויף אונזער משנה, זאגט די ברייתא ר' מאיר אומר אף הצבוע, ר' מאיר זאגט א צבוע איז אויך א בעל חי וואס איז מועד מתחילתו פשט חוץ פון די זאב די ארי די דוב די נמר די ברדלס איז א צבוע אויכעט, און ר' אלעזר אומר אף הנחש, באלד וועלן מיר זעען פשט אין ר' אלעזר. על כל פנים, ר' מאיר האט געזאגט צבוע אויך, וואס איז דאס צבוע? ואמר רב יוסף זאגט ר' יוסף צבוע זו אפא, אז צבוע איז אן אפא, איז וויאזוי שטימט עס? טאמער ברדלס איז אפא איז וואס איז ר' מאיר מוסיף אף הצבוע אויכעט אפא מ'האט דאך שוין געזאגט אפא זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בצבוע זכר, כאן בצבוע נקבה, איז רש"י זאגט צוויי פשטים, איינע פון די פשטים זאגט רש"י א בעסערע פשט און מיר גייען מיט יענע פשט איז פשט אזוי א אפא קען נארמאל מיינען א צבוע זכר עס קען אויך מיינען א צבוע נקבה אבער ווי מ'וועט שוין זעהן א צבוע זכר איז א בעל חי וואס האלט זיך אין איין טוישן א צבוע נקבה איז א בעל חי וואס קוקט אלעמאל אויס די זעלבע איז אז די משנה זאגט ברדלס ברדלס איז אפא אפא איז צבוע איז פשטות מיינט די משנה א צבוע נקבה וואס דאס איז א נארמאלע בעל חי וואס טוישט זיך נישט אז דו ווילסט מוסיף זיין אויך א צבוע זכר דארף מען עקסטער שרייבן בפירוש איז דא זאגט ר' מאיר אף הצבוע אז א צבוע זכר איז אויך אזוי סאיז אויך א מועד מתחילתו ברענגט טאקע די גמרא די ענין פונעם צבוע זכר אז ס'טוישט זיך דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא צבוע זכר

נאכדעם וואס ער איז טויט נאכדעם וואס מען באגראבט אים לאחר שבע שנים נעשה נחש ווערט א שלאנג זאגט אבער די גמרא והני מילי דלא כרע במודים דווקא א מענטש וואס האט זיך נישט געהעריג געבוקט ביי מודים איז זיין שדרה ווערט א שלאנג אבער איינער וואס בוקט זיך ביי מודים פאסט עס אויף ס'היט אפ אויף זיין שדרה אז עס ווערט נישט א שלאנג נאך זיבן יאר נאכדעם וואס מען באגראבט אים זאגט די גמרא ווייטער אמר מר מ'האט געזען די ברייתא ר' מאיר אומר אף הצבוע און ר' אלעזר האט געזאגט ר' אלעזר אומר אף הנחש פרעגט די גמרא וואס גייט דא פאר והא אנן תנן ר' אלעזר אומר בזמן שהם בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם, פשט ביי אונזער משנה האט מען געזען וואס איז די שיטה פון רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט אז די אלע בעלי חיות די זאב די ארי וואס די תנא קמא האט געזאגט אז למשל א לייב איז א מועד מתחילתו, זאגט רב אלעזר ניין, טאמער ס'איז א בני תרבות אז מען האט אויפגעצויגן א לייב אין שטוב איז עס נישט מועד מתחילתו חוץ א נחש, א נחש דאס איז די איינציגסטע בעל חי וואס איז מועד מתחילתו. זעהן מיר אז וואס האלט ר' אלעזר? אז נאר ביי נחש זאגט מען אז ס'איז מועד מתחילתו. און וויאזוי זאגט ר' אלעזר אין די ברייתא אף הנחש? אז אויך א שלאנג, וואס טייטש אויך א שלאנג, נאר א שלאנג! זאגט טאקע די גמרא תני, מען דארף טאקע גורס זיין אין די ברייתא נחש. אז ר' אלעזר אומר נחש אז נאר א שלאנג איז מועד מתחילתו אבער אלע אנדערע בעלי חיים טאמער זענען בני תרבות זענען זיי נישט קיין מועדים מתחילתן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר שמואל האט שמואל געזאגט, א מימרא פון שמואל, ארי ברשות הרבים, א לייב וואס פארציקט א בהמה אין רשות הרבים, איז דרס ואכל פטור, טרף ואכל חייב, פשט שמואל זאגט אזוי, טאמער א לייב האט געזען א אקס לאמיר זאגן, און ער האט געגעבן א טאנץ ארויף אויף די אקס און אויפגעגעסן דעם אקס לעבעדיגערהייט, איז כלפי די לייב איז דאס נישט קיין מאדנע זאך, ס'איז זייער א נארמאלע זאך, די לייב דארף דאך עסן נאכטמאל, איז כלפי די לייב הייסט דאס שן, איז פאר דעם טאקע טאמער ס'איז אין א רשות הרבים איז די בעל הבית פטור, ווייל אויף שן איז מען פטור אין רשות הרבים, אבער טאמער א לייב האט קודם פארציקט א בעל חי, קודם געהארגעט די בעל חי, און נאכדעם האט די לייב עס געגעסן, דאס איז שוין נישט קיין נארמאלע זאך, דאס איז שוין א תולדה דקרן, איז דא מען שוין מחויב אין רשות הרבים. זאגט טאקע די גמרא, די טעם דרס ואכל פטור כיון דאורחיה למדרס הוה ליה כמו שאכלה פירות וירקות דהוה ליה שן ברשות הרבים ופטור, טרף לאו אורחיה, צו הרג'ענען א בעל חי איז נישט קיין נארמאלע זאך פאר א לייב, און מילא אז די לייב האט קודם געהארגעט, איז עס א תולדה דקרן וואס מען איז חייב אין רשות הרבים. פרעגט די גמרא, איז עס דען אזוי, למימרא דטריפה לאו אורחיה, אז ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אז א לייב פארציקט א בעל חי, הרג'עט א בעל חי און עסט עס נישט, והא כתיב שטייט א פסוק, אין נביא אריה טורף בדי גורותיו אז א לייב פארציקט פאר זיינע קינדער ער פארציקט א בעל חי אז זיין קינדער זאלן קענען עסן זעהן מיר ס'איז א נארמאלע זאך א לייב זאל פארציקן אפילו די לייב אליין עסט נישט ענפערט די גמרא דאס איז נישט קיין קשיא בשביל גורותיו פאר זיינע קינדער טאמער ער האט קינדער און וויל זיי פיטערן דארט איז א נארמאלע זאך דא רעדט מען שמואל האט גערעדט ביי א ציור וואס ער פארציקט פאר זיך פאר זיך איז נישט קיין נארמאלע זאך א לייב פארציקט נאר אז ער עסט אויף די בעל חי לעבעדיגערהייט איי פרעגט די גמרא פון די המשך הפסוק שטייט ומחנק ללבאותיו, אז דער לייב דערשטיקט פאר זיינע לבאות פאר די פרויען לייבן, זעט מען אז א לייב הרג'ט יא, זאגט די גמרא ווייטער ס'איז נישט קיין קשיא בשביל לבאותיו, ער טוט עס פאר די פרויען, נישט פאר זיך, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אבער אז א לייב הרג'ט קודם און נאר נאכדעם עסט ער, איי פרעגט די גמרא פון די המשך הפסוק, שטייט ווייטער וימלא טרף חוריו, אז ער פילט אן זיינע לעכער דארט ווי ער וואוינט דארט דארט זיינע היילן פילט ער אן מיט טרף מיט געהארגעטע בעלי חיים, זעט מען ס'איז א נארמאלע זאך אז א לייב הרג'ט, זאגט די גמרא בשביל חוריו יא ס'איז א נארמאלע זאך אז ער הרג'ט אויף אוועקצופאקן אבער ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אז ער הרג'ט אויף צו עסן איי פון די המשך הפסוק פרעגט די גמרא ומעונותיו טריפה אז זיינע שטוב איז אנגעפילט מיט פארציקטע בעלי חיים ענטפערט די גמרא זעלבע סארט תירוץ בשביל מעונותיו כדי אנצופילן זיינע מעונות איז דאס א נארמאלע זאך אבער נישט אויף גראד צו עסן פרעגט אבער די גמרא והא תניא פון א ברייתא שטייט אין א ברייתא וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק טרפה בהמה ואכלה בשר משלם נזק שלם אז טאמער א חיה איז אריין א חצר הניזק און ס'האט פארציקט א בהמה ס'האט געהארגעט א בהמה נאכדעם געגעסן די פלייש טרפה בהמה ואכלה בשר דארף די בעל החיה באצאלן נזק שלם יעצט פארוואס איז פשטות ווייל ס'א תולדה דשן ווייל ס'איז א נארמאלע זאך. יעצט שטייט דא אין די ברייתא חיה מיינט יעדע חיה אפילו א לייב אויך, איז וויאזוי זאגט שמואל אז טרף ואכל חייב, פשט א חיה וואס הרגעט א בהמה און עסט עס נישט גראד איז דאס א מאדנע זאך ס'א תולדה פון קרן, דא זעהט מען קלאר ס'א תולדה דשן, ס'א נארמאלע זאך, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן שטרפה להניח, די ברייתא רעדט זיך אז די חיה האט טאקע פארציקט א בהמה אבער נישט אויף צו עסן אויף אוועק צו לייגן און דאס איז טאקע א נארמאלע זאך, איי פרעגט די גמרא הא אכלה קתני, שטייט דאך אין די ברייתא קלאר טרפה בהמה ואכלה בשר, אז די חיה האט אויפגעגעסן די בהמה, איז וויאזוי זאגסטו אז ס'איז טרפה להניח? ענטפערט די גמרא בשנמלכה ואכלה, פשט קודם האט די חיה פארציקט די בהמה ווייל די ווייל די חיה האט עס געוואלט אוועקלייגן, און שפעטער האט די חיה מחליט געווען ווייסט וואס איך בין הונגעריג איך עס עס אויף, פרעגט די גמרא קודם כל מנא ידעינן, ווי ווייסטו? דו ווייסט עפעס די כוונה פון די לייב? ועוד, דשמואל נמי, דילמה הכי, פשט אויב ס'איז טאקע דא אזא צד, איז וויאזוי זאגט שמואל אז טרף ואכל חייב, אז ביי א לייב וואס פארציקט אויף צו הרג'נען דאס א מאדנע זאך, און ס'הייסט א קרן, ווער זאגט? קען זיין אז ס'איז טאקע נמלכה ואכלה, אז קודם האט די לייב געוואלט אוועקלייגן די בהמה שפעטער האט ער מחליט געווען צו עסן, און ממילא זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע תירוץ, אז אוודאי איז שמואל גערעכט, אוודאי טרף ואכל איז א מאדנע זאך ס'איז א תולדה פון קרן, איי פארוואס שטייט דא אין די ברייתא אז טרפה בהמה ואכלה בשר משלם נזק שלם אז ס'איז א תולדה פון שן, אמר רב נחמן בר יצחק, לצדדין קתני, שטרפה להניח, או דרסה ואכלה משלמת נזק שלם. פשט, מען דארף דא גורס זיין די ברייתא אז די ברייתא רעדט פון צוויי זאכן, טרפה בהמה, אדער ואכלה בשר. ס'איז צוויי אנדערע זאכן, טאמער א בהמה א א א חיה איז טרפה בהמה, די לייב האט פארציקט די בהמה אויף אוועקצולייגן, דעמאלטס אוודאי איז דאס א נארמאלע זאך, א תולדה פון שן. טאמער די חיה האט עס געגעסן אן פארציקן, איז דאס אויך א נארמאלע זאך א תולדה פון שן. טאמער די חיה האט געטון ביידע, ער האט פארציקט און ער האט געגעסן, דאס איז שוין א מאדנע זאך, דאס איז א תולדה פון קרן, אזוי ווי שמואל האט געזאגט. רבינא אמר, רבינא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבינא כי קאמר שמואל בארי תרבות ואליבא דרבי אלעזר דאמר לאו אורחיה, פשט ענטפערט רבינא אז אוודאי בעצם די ברייתא גערעכט, ס'איז נישט קיין חילוק צו א לייב פארציקט קודם צו עסט קודם, ס'איז אלץ נארמאלע זאכן, און אויב ס'איז אלץ נארמאלע זאכן איז עס אלץ א תולדה פון שן. איי פארוואס האט שמואל געזאגט אז ווען א לייב איז טורף איז עס א תולדה פון רגל? זאגט רבינא, ווייל שמואל גייט כשיטת רב אלעזר פון אונזער משנה, וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה, די משנה האט געזאגט אז א לייב איז מועדת לעולם, האט רב אלעזר געזאגט אז טאמער די לייב איז א בן תרבות, א מענטש האט עס אויפגעצויגן ביי זיך אינדערהיים, איז ער נישט קיין מועד לעולם, פשט א לייב וואס מ'ציט אויף אינדערהיים, ביי אים איז שייך מאדנע זאכן, איז פון אזא סארט לייב רעדט מען, פון א לייב וואס מ'האט אויפגעצויגן אינדערהיים פון דעם רעדט שמואל, איז ביי אזא סארט לייב זאגט שמואל, אז טאמער אזא סארט לייב האט טורף געווען, האט פארציקט און נישט געגעסן, דאס איז מאדנע, דארט איז מען טאקע מחויב אפילו ברשות הרבים, אבער אוואדע אין הכי נמי ביי א לייב וואס מען האט נישט אויפגעצויגן אינדערהיים, דעמאלטס איז אלץ שן אלץ איז נארמאל, ס'איז זייער א נארמאלע זאך א לייב זאל פארציקן א בעל חי אפילו אז ער עסט עס נישט, איי פרעגט די גמרא אי הכי אפילו דרס נמי ליחייב, פשט אויב שמואל רעדט פון א לייב א בן תרבות וואס מען האט אויפגעצויגן אינדערהיים, איז פארוואס זאגט שמואל אז ס'דא א חילוק צווישן א לייב וואס האט דורס געווען וואס האט טורף געווען, אז טאמער די לייב האט דורס געווען איז דאס א נארמאלע זאך, און ממילא איז עס א תולדה פון שן, טאמער ער האט טורף געווען איז עס א תולדה פון קרן, טאמער מען רעדט פון א לייב א בן תרבות איז ביידע נישט קיין נארמאלע זאך, וואלט ביידע געדארפט זיין א תולדה פון קרן, זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע פשט, אלא דרבינא לאו אשמואל איתמר, אלא אמתניתא, כי תני מתניתא בארי תרבות, ואליבא דרבי אלעזר דאמר לאו אורחיה. פשט רבינא'ס תירוץ, רבינא גייט נישט ארויף אויף שמואל, דהיינו אוודאי וואס שמואל האט געזאגט איז גערעכט אז ס'דא א חילוק צווישן טורף זיין און דורס זיין. טורף זיין ווען א לייב איז טורף איז דאס נישט קיין נארמאלע זאך, ס'איז א תולדה פון קרן, און דורס זיין איז א תולדה פון שן. איי האבן מיר א קשיא געפרעגט פונעם ברייתא ווייל אין ברייתא לכאורה מבואר נישט אזוי, אין ברייתא לכאורה מבואר אז טורף זיין איז א תולדה פון שן, ס'איז א נארמאלע זאך ווייל די ברייתא זאגט דאך אז טרפה בהמה ואכלה בשר משלם נזק שלם אז מ'צאלט נזק שלם איז לכאורה מבואר ס'איז א תולדה פון שן, איז דא זאגט רבינא האסט נישט פארשטאנען די ברייתא, די ברייתא זאגט נישט אז דאס א תולדה פון שן, נאר די ברייתא האלט אויך אז דאס א תולדה פון קרן, מ'וועט שוין זעהן ווי ר' אלעזר קומט דא אריין, איז די גמרא פרעגט אבער גראד פארדעם פשט וויאזוי זאגסטו אז די ברייתא רעדט זיך פון א תולדה פון קרן, אי הכי חצי נזק בעי לשלומי פשט די גאנצע הכרח צו זאגן אז די ברייתא האלט אז טורף זיין איז א תולדה פון שן ווייל שטייט אין די ברייתא משלם נזק שלם, ווי צאלט מען נזק שלם? ביי שן, איז וויאזוי זאגסטו מיר יעצט אז די ברייתא רעדט זיך פון קרן, און די ברייתא האלט אויך אז טורף זיין איז נישט קיין נארמאלע זאך, זאגט טאקע די גמרא דאייעד, די ברייתא רעדט פון א לייב וואס האט מייעד געווען שוין נאך די דריטע מאל איז שוין א מועד, דא איז אוודאי צאלט מען נזק שלם, איז פארדעם טאקע זאגט די ברייתא משלם נזק שלם אבער נישט ווייל ס'איז א תולדה פון שן נאר אוודאי דאס איז א תולדה פון קרן, יעצט דאס וואס רבינא זאגט דא כי תני מתניתא בארי תרבות ואליבא דרבי אלעזר דאמר לאו אורחיה, איז ווי רש"י איז מסביר, רבינא מיינט צו זאגן סך הכל, אז אפילו לויט ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר האלט אז א לייב א בן תרבות איז די ערשטע דריי מאל איז א תם, דא העט ער אבער אוודאי מודה זיין אז היות וואס מען רעדט דא פון א מועד נאך די דריטע מאל, איז פארדעם העט ער אויך מודה זיין אז מען צאלט דא נזק שלם, ווייל דאס איז טאקע א תולדה פון קרן וואס נאך די דריטע מאל צאלט מען נזק שלם, פרעגט אבער די גמרא אויף דעם תירוץ, וויאזוי זאגסטו אז די ברייתא רעדט זיך פון קרן און די ברייתא רעדט נישט פון שן אזוי ווי מ'האט יעצט געזאגט אז די ברייתא רעדט פון א לייב וואס איז א מועד אי הכי מאי האי דקתני לה גבי תולדה דשן גבי תולדה דקרן בעי למיתנייה פשט מ'האט געזעהן די ברייתא די גאנצע ברייתא אין דף י"ט דארט האט מען קלאר געזעהן אז די ברייתא רעדט יא פון שן די ברייתא רעדט נישט פון קרן איז טאמער די ברייתא רעדט פון שן איז צוריק שווער אויף שמואל ווייל אויב אזוי איז לכאורה מבואר דא אין די ברייתא אז טורף זיין איז א נארמאלע זאך ס'איז א תולדה פון שן זאגט טאקע די גמרא קשיא די קשיא בלייבט שווער. זאגט די הייליגע משנה ווייטער מה בין תם למועד? וואסער חילוק איז דא צווישן א שור תם און א שור מועד? זאגט די ברייתא זאגט די משנה אלא שהתם משלם חצי נזק מגופו ומועד משלם נזק שלם מן העליה, און דאס האט מען שוין געזען אז א תם צאלט חצי נזק און נאר מגופו און א מועד צאלט נזק שלם פון טאש ארויס. פרעגט די גמרא מאי עליה וואס טייטש דאס מן העליה? וואסערע לשון איז דאס עליה? אמר ר' אלעזר במעולה שבנכסיו ער דארף צאלן פון זיין בעסטע נכסים ווי מען האט שוין געזען אז אויף היזקות צאלט מען פון עידית, וכן הוא אומר, ברענגט די גמרא א ראיה פון א פסוק וואס דארט זעט מען אויך אזא לשון, שטייט א פסוק אין דברי הימים אויף חזקיהו מלך יהודה וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברוהו במעלה קברי בני דוד וואס מיינט במעלה, ואמר ר' אלעזר, במעלה אצל מעולים שבמשפחה, ומאן נינהו ווער די מעולים שבמשפחה דוד ושלמה, איז דרך אגב האבן געזען אז ר' אלעזר האט מפרש געווען א פסוק, ברענגט מען שוין נאך א פירוש פון ר' אלעזר אויף א פסוק, שטייט א פסוק אין דברי הימים ויקברוהו בקברותיו אשר כרה לו בעיר דוד,

קומט צו צו זימה. איז דרך אגב וואס מען האט דערמאנט א מחלוקת צווישן ר' אלעזר און ר' שמואל בר נחמני, ברענגט די גמרא נאך א מחלוקת שטייט א פסוק אין ירמיה אז ירמיה זאגט דארט כי כרו שוחה ללכדני פחים טמנו לרגלי אז מען האט מיר אונטערגעגראבן א גרוב מיך צו פאנגען און אזעלכע נעצן מיך צו באגראבן די פיס, איז וואס איז דאס כי כרו שוחה? איז ר' אלעזר אמר שחשדוהו מזונה אז מענטשן האבן חושד געווען אין ירמיהו אז ער האט געוואוינט מיט א זונה,

מאי שוחה, טאמער די חשש וואס מ'האט חושד געווען ירמיהו איז אז ער האט געוואוינט מיט אשת איש, איז ווי ליגט עס אין פסוק? שטייט סך הכל אין פסוק כי כרו שוחה, ווי ווערט דא מרומז די ענין פון אשת איש? זאגט די גמרא אטו אשת איש מי נפקא מכלל זונה, א פרוי אן אשת איש איז עפעס ארויס פון כלל זונה, אשת איש וואס האט געזינדיגט הייסט דאך אויך א זונה, און ממילא שטימט עס אויך מיט די לשון הפסוק. זאגט די גמרא ווייטער, בשלמא למאן דאמר שחשדוהו מאשת איש, היינו דכתיב, ואתה ה' ידעת את כל עצתם עלי למות, פשט ירמיה הנביא זאגט דארט אז די אייבערשטער ווייסט די אלע וואס ווילן מיר הרג'נען, איז טאמער מען האט אים חושד געווען אלץ אויף די איסור פון אשת איש, פארשטייט מען די לשון, ווייל אז מען האט אים חושד געווען אז ער האט געוואוינט מיט א אשת איש איז פשט ער איז חייב מיתה, אבער אלא מאן דאמר שחשדוהו מזונה מאי למות, טאמער מען האט אים חושד געווען אז ער האט געוואוינט מיט א זונה, איז ווי קומט דא אריין די ענין פון מיתה, איינער וואס וואוינט מיט א זונה איז דאך נישט חייב קיין מיתה, ענטפערט די גמרא, שהשליכוהו לבאר טיט, מען האט אים טאקע אריין געווארפן אין א גרוב, ווי ס'איז מבואר אז ירמי' האט מוסר געזאגט פאר די בבלים אז מען וועט גיין אין גלות, און ס'איז געווען דארט מענטשן האבן אים אריין געווארפן די די יועצים פון צדקיהו האבן אים אריין געווארפן אין א גרוב אריין, איז על כל פנים שטימט די לשון אז ער האט געזאגט פארן באשעפער ואתה השם ידעת את כל עצתם עלי למות מען האט אים באמת געוואלט הרג'נען, זאגט די גמרא דרש רבא מאי דכתיב, שטייט אין פסוק דארט ביי ירמי' ווען ער דאווענט קעגן זיינע שונאים, יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם, אמר ירמי' לפני הקדוש ברוך הוא, ירמי' הנביא האט געדאווענט רבונו של עולם, אפילו בשעה שעושים צדקה, ווען מיינע שונאים וואס האבן מיר געוואלט הרג'ענען אפילו אז זיי טוען צדקה, זאל עס נישט אויפפאסן אויף זיי, הכשילם זיי זיי מכשיל בבני אדם שאינם מהוגנים, אז די צדקה וואס זיי געבן, זאלן זיי געבן פאר מענטשן וואס דארפן נישט באמת צדקה, כדי שלא יקבלו עליהן שכר, כדי זיי זאלן נישט האבן קיין שכר וואס זאל מגין זיין אויף זיי. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין פסוק דארט ביי חזקיהו ווען מ'האט באגראבן וכבוד עשו לו במותו וואס טייטש מ'האט אים געמאכט א כבוד במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברו מ'האט אוועקגעשטעלט א ישיבה לעבן זיין קבר זאגט די גמרא פליגי בה רב נתן ורבנן חד אמר שלושה אז פאר דריי טעג איז געווען דארט די ישיבה וחד אמר שבעה ואמרי לה שלושים ס'דא וואס זאגן דרייסיג טאג.